אין קעסטל גארדן האט מאניס באוויזן דאס קניפל מיט געלט, זיינע געזונטע ציין, זיינע שיינע פארטראכטע אויגן און זיין ווייב שעווע וועלכע ער האט מיט זיך אויך געבראכט, און מען האט אים געהייסן גיין אין אמעריקע. מאניס האט זיך דערפרייט און א כאפ געטאן זיין ווייב שעווע אין איין האנט און זיינע בינד אין דער אנדערע האנט און גענומען שפאנען מיט גיכע טריט. זענען זיי געגאנגען, ער און זיין ווייב, אביסל מיט דער יבשה, אויף געבויגענע סטעזשקעס צווישן גרינעם גראז, און ווידער, אט האסטו דיר, הא, זיך אריינגעזעצט אין א שיף. די בינד מיטן ביסל ארעמקייט אויפן פאל פון שיף, דאס ווייב שעווע אויף די בינד, און מאניס קוקט זיך ארום א דערשראקענער. ווער ווייסט וואוהין די שיף פירט?

און איך האָב געמיינט, ווער ווייסט וואָס, שמייכלט מאַניס, און אַ שווייס רינט אויף זיינע געזונטע רויטע באַקן. אַ פֿײַף, און די שיף בלייבט שטיין. מאַניס מיט זיין ווייב גייען אַרויס. זיי דינגען אַ וואָגן, אין וועלכן עס איז איינגעשפּאַנט אַן אויסגעמאָגערט פֿערד.

דאָס איז אַמעריקע, האָט מאַניס געטראַכט, קוקנדיק אויף דעם דאָזיקן וואָגן און אויף די גאַסן, וועלכע ער איז איצט פֿאַרבײַגעפֿאָרן. איין גרויס הויז, אַזש ביז צום הימל, און דערבײַ אַ קליין שטיבל, פּונקט אַזוי ווי דער וואָגן מיט די צוויי קליינע רעדער און די צוויי גרויסע רעדער. געבליבן שטיין איז דער וואגן אין דילענסי סטריט. פארוואס עפעס דילענסי סטריט קאן מען ניט וויסן, ווארום מאניס האט קיין אדרעס נישט געהאט. עס קאן זיין אז דער אנטרייבער האט אויסגעקליבן דילענסי סטריט ווייל ער האט די דאזיקע גאס געקענט. אין דילענסי סטריט איז מאניס אראפגעקראכן מיט זיין ווייב און אראפגענומען די בינדלעך און געשטאנען אזוי אינמיטן גאס און געווארט אז א איד זאל דורכגיין. עס האט לאנג נישט גענומען און א איד איז אנגעקומען. מאניס האט אויסגעגלעט זיין גרויע שיינע בארד און איז אקעגן געגאנגען דעם איד. ער האט געזען אז דער איד זעט נישט אויס צו זיין אזא רייכער און וועט וועלן פארדינען אפאר גראשן. קאן מיר א איד אפשר אנווייזן וואו איך קאן געפינען א דירה? האט מאניס יענעם געפרעגט. וואס איז ארויסגעווארפן? איך ווייס ניט וואס דאס הייסט, צי ארויסגעווארפן, צי אריינגעווארפן, האט מאניס געשמייכלט מיט זיין אייגנטימליך צעשמייכלט פנים, נאר אט בין איך דא און איך קאן נישט דאס לשון פון דער מדינה און באדארף א דירה. האא, א גרינער! האט יענער זיך געכאפט וואס דא איז, און אויסגעצויגן דאס ווארט גרינער מיטן ניגון פון דעם ווארט המלך, אט גיי איך שוין מיט אייך טאקע דא אין דילענסי סטריט און גיב אייך א דירה וואלוול, טאקע וואלוול ווי בארשט. דער איד האט אנגעטאן זיינע ברילן און איז געגאנגען פאראויס און נאך אים איז געגאנגען מאניס, אין איין האנט זיינע פעק און מיט דער אנדערער האנט האט ער געשלעפט זיין ווייב שבע. מאניס האט זיך באמיט נישט צו פארלירן דעם איד אין דעם ווירוואר פון מענטשן אויף דער דילענסי גאס. עס האט זיך אים אויסגעוויזן אז דא איז איצט מן הסתם א יריד. עס לויפן ארום אזויפיל מענטשן אהין און אהער, עס פארן שווערע אנגעלאדענע וועגן מיט קאסטן סחורה, מיט פעסער, מיט זעק. עס האט מאניס'ן גאר באנג געטאן וואס ער האט איצט נישט קיין צייט צו שטילן זיין נייגעריג אויג, אויער און נאז. דער איד מיט די ברילן איז געבליבן שטיין לעבן הויז מיט איין טרעפל און א שמאלער טיר און געמאכט מיט איין האנט אין דער גיך צו מאניסן. מאניס האט פארגיכערט זיינע טריט, זיך אנגעשטרענגט מיט זיינע לעצטע כוחות און ביי דער דאזיגער טיר געטאן א ווארף זיינע פעק און זיך אפגעווישט דעם שווייס. דא איז פאראן א דירה פון א שטוב מיט אן אלקער, אויפן היימישן לשון האט דער איד מיט די ברילן געזאגט, קומט ארויף וועט איר אנקוקן. מאניס האט איבערגעלאזט שבע'ן אונטן און ער מיט דעם איד זענען ארויף אנקוקן די דירה. עס האט נישט גענומען לאנג און זיי זענען צוריק אראפגעקומען און מיט זיי א גרויער אלטער אן א היטל און מיט א פיפקע אין מויל. מען האט זיך געדונגען איבער עטליכע גראשן ביז דער מסחר איז געשלאסן געווארן. מאניס האט באצאלט פאר א חודש דירה געלט און באלוינט דעם איד פאר זיין טירחה וואס יענער האט נישט געוואלט נעמען און קוים קוים מיט מאטערניש דאך גענומען. מאניס מיט זיין ווייב שבע זענען געבליבן שטיין אין דער נייער דירה מיט די גרינע ווענט. די דאזיגע דירה איז באשטאנען פון צוויי צימערן, איינס גאר א פינסטערס אן פענצטער, און איינס מיט צוויי פענצטער צו דער גאס און מיט א טיר אין א פינסטערן קארידאר אריין. ביי די צוויי פענצטער איז געווען אן אייזערנער גאניק. גלייך דא אויף דעם ארט זענען מאניס מיט זיין ווייב געבליבן שטיין און זיך אנגעקוקט און זיך דערשראקן איינער פאר דעם אנדערן אדער זיך פארשעמט איינער פאר דעם אנדערן.

מאניס האט אבער באלד באקומען מוט און אויפגעבונדן די פעק און ארויסגענומען אלע זאכן. ער האט ארויסגענומען די לייכטער און זיי אוועקגעשטעלט אויף דעם איינציגן געזימס איבערן אויוון. אין די בינט האט ער נאך געפונען עטליכע שטיקער פארטריקנט ברויט וואס זיי האבן געפירט מיט זיך אויף דער שיף. האט ער אנגעהויבן צו זוכן וואסער און נישט געוואוסט וואו צו געפינען, און זיין ווייב שבע האט שוין געפרואווט זיך רייצן מיט אים אז ער האט געדונגען א דירה אן א ברונעם. אין פינסטערן קארידאר צופעליג האט מאניס געפונען א קראן, האט ער אים אויפגעדרייט און עס האט פון קראן אנגעהויבן צו זעצן וואסער. נא, שבע, אט האסטו אונזער ברונעם! האט מאניס מיט פרייד געשריגן דורך דער אפענער טיר צו זיין ווייב. זיך געוואשן די הענט און איבערגעכאפט עטליכע שטיקלעך דאר ברויט, איז מאניס ארויסגעגאנגען אין גאס א קוק צו טון צי מען קען ערגעץ קויפן בעטן און א טיש מיט בענקלעך. דאס ווייב איז געבליבן אין שטוב מיט א פארמאכטער טיר און האט זיך אוועקגעשטעלט ביים אפענעם פענסטער פאר א סימן, כדי מאניס זאל וויסן וואו זיין דירה איז ווען ער וועט צוריקקומען. מאניס האט זיין ווייב אויך אנגעזאגט קיינעם נישט אריינלאזן אין דירה אריין סיידן אים אליין מאניס'ן. מאניס איז אראפגעגאנגען אין גאס און האט זיך ערשטענס געמאכט א צוויי סימנים פון זיין דירה. פון איין זייט איז געשטאנען א הילצערנער מענטש אינדרויסן ביי א טיר פון א קראם.

דערווייל איז ער אריבער אויף דער צווייטער זייט גאס און ארויפגעקוקט צו די פענסטער פון זיין דירה און דערזען זיין ווייב אין דעם פענסטער, האט ער צו איר ארויפגעוואונקען מיט די הענט, נאכדעם איז ער אוועקגעגאנגען זוכן א מעבל געשעפט. אזוי גייענדיג אין גאס האט זיין אויער פארנומען אז די מענטשן רעדן דאכט זיך אים אידיש, אבער עס איז דאך נישט אידיש. מילא האט ער געטראכט, א נייע מדינה מיט נייע מין אידן רעדן זיי א נייעם מין אידיש. אבער אז עס איז אידיש דאס איז ער געווען זיכער, און עס האט אים הנאה געטון. באלד איז ער אנגעקומען אויף א קראם פון מעבל און איז אהין אריין. וואס וויל א איד? א בעט האט מאניס געזאגט און זיך אליין נישט געגלויבט זיינע אויגן, ווארום פאר אים איז געשטאנען א איד מיט א בארד און מיט ציצית, וועלכע האבן ארויסגעשטעקט פון דעם קורצן רעקל אפער. א ניי בעט, אדער עס מעג זיין אן אלט בעט? האט דער איד געפרעגט, מיר האלטן אי נייע אי אלטע. איך וויל זען וואס עס וועט מיר געפעלן, האט מאניס זיך שוין איבערגענומען.

מיינס אַ לאַנדסמאַן, האָט דער קרעמער זיך דערפֿרייט און אויסגעשטרעקט אַ האַנט, איר וועט מן הסתּם קויפֿן אַ ניי בעט. מאַנעס האָט זיך מחיה געווען בשעת ער האָט געדריקט יענעמס האַנט. ער איז געווען פֿול מיט פֿרייד, וואָס עס האָט זיך דאָ געפֿונען איינער, וועלכער האָט אים געגעבן שלום. עס איז פשוט אראפ א שטיין פון הארץ. זיך איבערגעשמועסט מיט דעם קרעמער פון וואנען ער קומט, און זיך שיר נישט אויסגערעכנט אז זיי זענען גאר לייבליכע קרובים. מאניס האט אבער נישט באמערקט אז ביי דעם קרעמער אין א ווינקל פון אן אויג איז געלעגן א קנייטש. און דער דאזיגער קנייטש האט געמיינט, עס הייבט זיך גארנישט אן. איך בין נישט פון פאדאליע, און הייס נישט איציק. דאס הייסט אפשר הייס איך יא איציק אבער נישט יענער איציק וואס דער דאזיגער גרינהארן מיינט. אבער אזוי ווי מאניס האט דאס נישט געוואוסט וועט דאס אים נישט שאטן. ער האט געקויפט צוויי בעטן און דווקא נייע. דערפאר אבער האט ער געקויפט אפגענוצטע טיש און בענקלעך. עס איז נישט געווען מאניס'ס שולד ווארום דער קרעמער האט פשוט נישט פארמאגט קיין נייע. קורץ און גוט, עס האט נישט גענומען לאנג און ביי מאניסן אין שטוב איז שוין געשטאנען א טיש מיט בענקלעך און אויך די נייע בעטן. דאס ווייב האט זיך געשפיגלט אין די דאזיגע בעטן. זי האט זיי פארשפרייט און פארבעט און אנגעצויגן די קאלדרעס מיט ווייסע ליילעכער און עס האט אנגעהויבן אויסצוזען ווי א היים נאר אן דעם הימל. אז מען האט אפגעקאמאנדעוועט מיטן מעבל און שוין אוועקגעשטעלט יעדע זאך אויף דעם ארט ווי עס האט באדארפט שטיין, זענען ביידע אי מאניס אי זיין ווייב הונגעריג געווארן. איצט גיי דו אראפ אין גאס און קויף וואס מען באדארף אויף וועטשערע, האט מאניס ברייט און הרחבה'דיג געזאגט, און איך וועל זיצן ביים אפענעם פענסטער. קאנסט דיר מאכן די אייגענע צוויי סימנים וואס איך האב געמאכט, פון איין זייט א הילצערנע מענטש און פון דער אנדערע זייט א זאנציג. שבע איז אראפגעגאנגען מיט די טרעפ און מאניס האט איר נאכגעקוקט און נאכגעשריגן דורך דער אפענע טיר אז זי זאל נישט פארגעסן דעם סימן, פון איין זייט א הילצערנע מענטש און פון דער אנדערע זייט א זאנציג. דערנאך איז מאניס געזעסן ביים אפענעם פענסטער און געווארט אויף זיין ווייב שבע. ער האט דערווייל באטראכט אונטן די גאס. זיין פאנטאזיע האט שוין געארבעט. ווארום ער האט נאך אין זיין לעבן אזויפיל מענטשן נישט געזען, און די הייזער האבן אים אויך אויסגעוויזן מאדנע גרויסע, נישט אין דער הייך נאר אין דער לענג. איין הויז איז אזוי מן הסתם לאנג ווי די גאס איז לאנג.

ער האט זיך ענדליך דערווארט אויף זיין ווייב שבע וועלכע איז באלד ארויפגעקומען מיט די פעק וואס זי האט איינגעקויפט. זי האט אוועקגעלייגט די פעק און זיך צעלאכט מיט איר קוויטשעדיגן געלעכטערל. הערסט מאניס, אומעטום איז איין וועלט! האט זי מיט ביידע הענט געגעבן געוויכט צו אירע רייד. ווילסטו פלייש איז דא א קצב אזוי ווי אין שטאט ביי אונז, און ברויט איז דא א בעקער, און טיי מיט צוקער האב איך געקויפט אין א קראם, דא זענען זיי אבער אנגעשטאפט מיט געלט, ווי עס ווייזט אויס א רייכע מדינה, און איך הייס נישט מער שעווע נאר מיסיס, מיינסט איך זאג דאס ווארט גוט? מיסיס, לאכט שווע. פרעגסט מיר? זאל זיין מיסיס, אויב זיי האבן נישט חוזק געמאכט פון דיר, האט מאניס געזאגט און באטראכט זיין ווייב'ס רויטע פארפלאמטע באקן. וואס הייסט חוזק געמאכט? האט שווע גע'טענה'ט, מענטשן האבן שוין נישט פון וואס פון וועמען חוזק צו מאכן, נאר פון מיר. נו, זאָל זײַן, מיסיס, איז שױן מאַניס באַשטאַנען, און װאָס װעט זײַן מכּוח באַלײַכטונג? אָט באַלד פֿאַלט צו די נאַכט. האָסט ערגעץ ליכט? ליכט איז דאָ אין אַ בינט ערגעץ, אָבער װאָס װעט זײַן מכּוח פֿײַער אױף צו קאָכן װעטשערע? איז שעװע געװאָרן באַזאָרגט. פֿײַער? אין אױװן? אָט איז אונדזער אױװן, אבער וואו נעמט מען האלץ? מאניס האט ווי אלעמאל אין א קלעם איצט אויך דערפילט אין זיך מוט און איז אוועקגעגאנגען אין גאס אפשר וועט ער קויפן ערגעץ האלץ. ער איז שוין איצט מיט מער זיכערקייט געטראטן אויף דעם טראטואר און געזוכט מיט זיינע אויגן אויף יעדן וואגן וואס איז דורכגעפארן צי מען פירט נישט קיין האלץ. ער האט אפגעשטעלט א איד און געפרעגט וואו קויפט מען דא האלץ?

און שעלטן זיך עפעס מאדנע. מאניס ווארט אביסל און פאלט אויף א שכל אז ער וועט פרעגן ביי א אידענע, און טאקע באלד אזוי ווי גאטס אן אנשיקעניש איז אנגעקומען אן עלטערע אידענע מיט א געלן פארוק און מיט א זיידענעם שאלעכל אויף די אקסלען און מיט אסאך קנייטשן אויף איר נארישן פנים. מיין ליבע אידענע, וואו קריגט מען דא האלץ? האט מאניס געזאגט מיט פיל הכנעה און מיט א וויינענדיג קול, מיין ווייב וויל קאכן וועטשערע, האט זי נישט קיין האלץ. דא מוז זיין א בעיסמענט ערגעץ, האט די אידענע זיך אנגעהויבן ארומצוקוקן אלע זייטן, וואזשע? אייער אידענע ווייסט נישט וואו מען קריגט האלץ? מיין אידענע איז דא א פרעמדע, נארוואס פון שיף, האט מאניס געפרואווט זיך פארענטפערן, אַ גרינע! האָט די פֿרױ אױסגעזונגען. אַזױ, געבראַכט אײַער פֿרױ פֿון יוראָפּ? איך בין אױך מיט איר געקומען, האָט מאַניס זיך אַזױ װי אױסגעפֿײַנט. אױך אַ גרינער? האָט אים די פֿרױ אָנגעקוקט פֿאַרװוּנדערט. און קױלן האָט איר? ניין, איז מאניס נישט געווען זיכער צו ער האט קוילן צו נישט, אבער געענטפערט אז נישט. דארפט איר דאך קוילן, לאכט די אידענע און באווייזט א פול מויל מיט גאלדענע ציין, קומט וועל איך אייך ווייזן וואו מען קויפט קוילן מיט האלץ. מאניס איז נאכגעגאנגען דער דאזיגער פרוי, אלעמאל האט אים עמיצער פון די פארבייגייער

איר זעט, אָט דאָרט וואוינען מיר, האָט ער געוויזן דער פרוי,, און אָט דאָ קויפט מען קוילן, האָט די יידענע געוויזן אויף טרעפּ מיט וועלכע מען גייט אַראָפּ אין דער טיף. הע, קוילן-מאַן, הע, קוילן-מאַן! אַ מענטש, אויסגעשמירט דאָס גאַנצע פּנים מיט סאַזש און מיט אַ קויטיק העמד, און פון שוועיס פאַרפלעקט און מיט שוואַרצע הענט, האָט זיך באַוויזן אויף די דאָזיקע טרעפּ.

אלע גלייך דא אין אמעריקע! האט דער אויסגעשמירטער מענטש געזאגט מיט זיין געבראכענעם אידיש, ווילסטו א זאק? זאל זיין א זאק. נא, ווארט א גרינער, איך וויל ארויפטראגן. אז מען האט ארויפגעבראכט דאס האָלץ מיט די קוילן, האט מאניס געבעטן דעם אויסגעשמירטן מענטש ער זאל ווייזן ווי אזוי מען הייצט דא אין אמעריקע. דער מענטש מיט דעם פארשמירטן פנים איז אפילו געווארן ברוגז, אבער דאך איינגעוויליגט און אנגעלייגט אין אויוון עטליכע שטיקלעך האלץ און פון אויבן ארויפגעשאטן א הויפן קוילן און אונטערגעצונדן דאס האלץ און דערנאך געוויזן ווי אזוי מען באדארף דא דאס טירל האלטן פארמאכט און דארט יענץ טירל מוז מען האלטן אפן און אטא דא טוט מען א דריי לופט. מאניס און זיין ווייב שבע האבן זיך גוט צוגעהערט, און אז דער מענטש איז אוועקגעגאנגען האבן זיי ערשט נישט געוואוסט וועלכעס טירל מען באדארף האלטן אפן און וועלכעס פארמאכט. זיי האבן זיך אנגעהויבן צו קריגן. מאניס האט געזאגט אז דאס דאזיגע טירל דארף מען האלטן אפן און זיין ווייב שבע האט געזאגט אז ניין, זי ווייסט בעסער. אבער אין אויוון האט דאס האלץ זיך דערווייל צעברענט און די קוילן האבן אנגעהויבן צו ווערן רויט. מאניס האט זיך אנידערגעזעצט ביים טיש און פון זיך אליין גלאט אין דער וועלט אריין געטאן א זיפץ. וואס איז דער זיפץ? האט שבע געפרעגט. עט, גארנישט, אזוי זיך, מען איז דאך נישט מער ווי א איד. געקומען קיין אמעריקע זיפצן, האט שבע טרייסטנדיק און מוטערליך געזאגט. מאניס האט זיך דערפילט שולדיג און גיך זיך אויפגעהויבן פון זיין ארט און געזאגט, עס וועט זיין רעכט שבע, אבי מיר זענען אריבער דעם ים. אזוי האב איך ליב! האט שבע געזאגט און איר בלייך פנים האט קוים באמערקבאר זיך צעשמייכלט. אבער וואס וועט זיין מכח ליכט? איז מאניס ווידעראמאל געווארן אומרואיג. זע ערגעץ צווישן די זאכן, עס בעדארף ערגעץ זיין א ליכט, זאגט שבע און בשעת מעשה איז זי פארנומען ביים אויוון. איך ווייס שוין כמעט ווי אזוי מען בעדארף זיך נוהג זיין ביים אמעריקאנישן אויוון. איך האב געפונען א ליכט איז מאניס געווארן פרייליך, אז מען זוכט געפינט מען. מאניס האט אנגעצונדן דאס ליכט און אריינגעשטעלט אין איינעם פון די לייכטער אויף דעם געזימס וואס איבער דעם אויוון. אינדרויסן האט אנגעהויבן טונקלען, דער אמעריקאנער הימל איז ווי עס האט זיך מאניס'ן אויסגעוויזן געלעגן נאנט ביי די פענסטער פון זייער דירה. דאס האט אים געשראקן, ווארום פאר דעם הימל האט ער תמיד מורא געהאט, איצט איז ער אזוי נאנט ביי די פענסטער, און אפשר איז דאס בעסער, האט מאניס געטראכט, נאנט דער הימל וועט גאט זען, און אז מען וועט אויסשטרעקן די האנט וועט ער העלפן. אינדרויסן איז געווען א גרויסער טומל, דאס קול פון דעם דאזיקן טומל איז געגאנגען ביז צום הימל. מאניס האט זיך געשטעלט דאוונען מנחה, און ער האט נישט געקאנט דאוונען, ווארום דורך די אפענע צוויי פענסטער איז אריינגעקומען דאס גערויש פון דער גאס. האט זיך מאניס ארויסגעבויגן דורך דעם פענסטער צו זען וואס דארטן איז. אוי שעווע, גיב נאר א קוק און זע וואס דארטן טוט זיך. שעווע איז אויך צוגעלאפן צום אפענעם פענסטער און זיך ארויסגעבויגן. וואס איז דאס פאר א געלויף פון מענטשן? האט זי זיך געוואונדערט. אלע לויפן אהין. אה! האט מאניס געזאגט. דארט מוז עפעס זיין. האט שעווע אנגעשטרענגט אירע אויגן. איך זע גארנישט. ווער ווייסט ווי ווייט עס איז. איך וואלט אראפגעגאן א קוק טון, האט מאניס געפרואווט זאגן, איך וויל דיך נישט לאזן. וואס האסטו מורא? איך וויל דיך נישט לאזן. ווער ווייס וואס דארטן איז? דארט איז גארנישט. אויב גארנישט, צו וואס באדארפסטו גיין? זע נאר ווי זיי הערן גארנישט אויף. פון ביידע זייטן גאס לויפט מען. אינדרויסן איז געווארן פינסטער, די לאמטערנעס האבן זיך פון זיך אליין אנגעצונדן. עס איז געווען א גליק וואס מאנעס מיט שעווען האבן דאס דאזיקע וואונדער נישט געזען. שעווע איז שוין ווידער געשטאנען ביים אויוון און געקאכט וועטשערע, און מאנעס האט שוין ווי עס איז נישט איז געדאוונט און אלעמאל געבליבן שטיין אין מיט פון שטוב און זיך איינגעהערט אין דעם וואס עס האט זיך געטאן אינדרויסן, און אזוי ווי רעדן האט ער נישט געקאנט אינמיטן דאוונען, איז ער זיך באגאנגען מיט דעם וואס ער האט געדרייט מיט זיין קאפ און געקלאפט מיט די ליפן. ביים שיין פון ליכט זענען מאנעס מיט שעווען געזעסן ביים טיש און געגעסן זייער מאלצייט. זייערע שאטן זענען געלעגן אויף די גרינע ווענט פון צימער, און דורך די פענסטער האט זיך געזען דער הימל א באשטערנטער. דאס פלייש האט עפעס אן אנדערן טעם שעווע וואס זאגסטו? האט מאנעס געזאגט מער פון היימליכקייט וועגן. עס איז מן הסתם שולדיג דער אויוון, פרואווט שעווע פארענטפערן. מעגליך. איך וויל דיר אבער זאגן אז דאס ברויט האט אויך עפעס נישט קיין טעם. ווארט, איך וועל מירצעשעם אליין באקן. בעקעריש ברויט האט תמיד נישט קיין טעם. מעגליך. זאגסט וועסט אלץ באקן, אבער וואו וועסטו באקן? עס מוז זיין ערגעץ אן אויוון אין די ווענט, איז שבע געווען זיכער ווי אינדערהיים אויף צום באקן. איך וועל אנגיסן טיי און דו זיץ און רוה זיך אפ, האט זיך מאניס אויפגעהויבן, און רעד נישט קיין נארישקייטן, איך זע דא נישט קיין אויוון אין די ווענט. וואסער מעג דא גיין פון דער וואנט, איז מן הסתם דא אן אויוון אויך אין די ווענט, האט שבע געגעבן איר מאן צו פארשטיין. א איד מיט א פיפקע. מאניס האט איבערגעציילט דאס געלט וואס איז אים געבליבן און האט בשעת מעשה געקוקט אויף די גרינע אמעריקאנער פאפירן און עס האט אים שטארק הנאה געטון. וואס מיינסטו? איך וועל זיך אויף דעם נישט פארלאזן, האט מאניס געזאגט. איך וועל מארגן פרואוון עפעס טון. וואס? האט שבע אויף אים אנגעשטעלט אירע גרינליכע שיינע אויגן. וואס עס וועט זיך לאזן. אז דו ווייסט נישט וואו א טיר עפענט זיך ביים דאוונען אין בית המדרש וועל איך פון אלץ געוואר ווערן. ווער ווייסט צו עס איז דא א בית המדרש? הע, עס מוז זיין. אויב נישט וועסטו דאוונען דא, האט שבע געזאגט, איך מיין אז מיר זאלן אריינציען אביסל סחורה און איך וועל שטיין אינדרויסן און בעטן די דורכגייער אז זיי זאלן קויפן און איך וועל דא זיצן. עס איז אפשר א פלאן? האט זיך מאניס אנגעכאפט, מען באדארף באטראכטן. ס'איז נישטא וואס צו טראכטן, האט שבע איהם איבערגעשלאגן, פון לאנג טראכטן וועט דאס ביסל געלט דערווייל אוועקגיין. פריער מוז איך געפינען א בית המדרש האט מאניס זיך אזוי ווי גע'עקשנ'ט. וואלסט שוין געמעגט אוועקווארפן דא די נארישקייטן איז שבע געווארן לייכט אויפגערעגט. וואס איז? דא איז קיין גאט נישטא, איז מאניס אריין אין התפעלות, ער איז דא אויך דא, חלילה ווער זאגט, אבער מען וועט לאכן פון דיר, דא מוז מען נישט וויסן אפילו פון א בית מדרש, איך בין א אידענע אבער איך האב שוין אנגעשמעקט אז דא דארף נישט זיין קיין בית המדרש, אט וועסטו זען וואס פאר א בית המדרש דא איז פאראן, האט שוין מאניס זיך גערייצט מיט זיין ווייב. דיר אויף צו להכעיס. איך זאג אז אויב דו ווילסט עפעס טון, זאל קיינער נישט וויסן, האט שבע צוגעלייגט א פינגער צו אירע שמאלע ליפן, ווארום קענסט דאך אונזערע אידן, מען וועט דיר נאך פארכאפן דעם וועג. פארלאז זיך אויף מיר שבע, איך וועל אונטן ארום אט אלץ געוואויר ווערן. שבע האט דאס קניפל מיט דעם אמעריקאנער געלט צוריק אריינגעלייגט אין בוזים און אראפגענומען דאס געפעס פון טיש. מאניס האט געבענטשט. דערביי האט ער זיך מיט ביידע הענט געגלעט די האלב גרויע בארד און זיך געשאקלט אויף זיין בענקל. אין טיר פון פינסטערן קארידאר האט זיך באוויזן א פנים מיט גרויע האר באוואקסן און מיט א פיפקע אין מויל. אי שבע אי מאניס האבן זיך פון אנהייב דערשראקן. באלד זענען זיי געקומען צו זיך, ווארום זיי האבן דערקענט אין דעם דאזיקן פנים דעם, וועלכער האט זיי פארדונגען די צימערן. קומט אריין נענטער, האט שבע געבעטן. גוד איווינינג, האט דער איד מיט דער פיפקע געזאגט, וואס, איר ברענט גאר ליכט? פארוואס יוזט איר ניט די געז? רעדט מיט אונז נישט אזוי טיף אמעריקאניש, בעט זיך מאניס און זיינע אויגן שמייכלען, מיר פארשטייען נאך נישט דאס לשון. גרינע, האט שטארק הנאה דער וואס מיט דער פיפקע פון דעם דאזיגן ווארט, ווארום ער חזר'ט עס איבער עטליכע מאל, פון וואנען קומען יידן? פון דער ליטע? פון פאדאליע, ענטפערט מאניס. האהא, געהערט, האט דער איד מיט דער פיפקע, געזאגט, פארוואס זשע יוזט איר נישט די געז? שבע, דו פארשטייסט וואס זיי זאגן? פון וואנען זאל איך פארשטיין? שעמט זיך שבע און האלט איר אויגן אראפ צום פארטעך. אודאסאאא! ווייזט דער איד וואס מיט דער פיפקע אויף דער גאז רער וועלכע הענגט פון סטעלע אראפ אינדערמיט פון שטוב. טאקע וואס איז דאס? ווערט שוין מאניס פאראינטערעסירט און הייבט זיך אויף פון טיש, פארלייגט ביידע הענט אויף הינטן און הייבט דעם קאפ צו דער סטעלע. לעשט אויס די ליכט האט דער איד מיט דער פיפקע באפוילן. אין שטוב איז געווארן פינסטער אויף א מינוט און נאכדעם האט געטאן א בליץ אין די אויגן און עס איז געווארן אזוי ווי עפעס א באפליגלטס איז אריין אין צימער דורכגעפלויגן מיט א רעש און עס איז געווארן ליכטיג. פריער דרייט מען אויף אט דא און מען צינדט אן ברענט עס, האט דער איד מיט דער פיפקע אין מויל דערקלערט, און אז מען פארדרייט לעשט זיך אויס, מען טאר עס נישט אויסבלאזן, נאר א פארדריי און עס לעשט זיך אויס. זע נאר שבע גאט'ס וואונדער, האט מאניס געזאגט, נאכדעם ווי ער האט א וויילע געקוקט אויף דעם שפיצעדיגן בלויען פלאם פון דעם גאז. יא, איך האב זיך אין עפעס דערמאנט, קומט אוועק אן א זייט, איך וויל ביי אייך עפעס פרעגן רב איד. מאניס איז מיטן איד אוועקגעגאנגען אן א זייט און האט אים עפעס איינגערוימט אין אויער אריין. מאניס האט געוואלט אויספירן אזוי אז עס זאל הייסן, דאס וואס איך רעד מיט אט דער פיפקע אין דיינע אויגן שבע איז א סוד, שפעטער וועט שבע שוין אליין וויסן וואס. און כדי דערווייל צו פארדרייען שעווען דעם קאפ אז זי זאל מיינען עפעס אנדערש האט מאניס געזאגט צו דער פיפקע אין דער הויך, און וואו איז דא דער אויוון אין וועלכן מען באקט ברויט? ביים בעקער. נו, ווער איז קלוג? זאגט מאניס, אומקערנדיג זיך צו שעווען, און באווייזט איר א שפיץ פון זיין צונג. קיינער באקט דא נישט קיין ברויט אינדערהיים? פרעגט שעווע און פילט זיך ווי א שולדיגע. ווער דזשי באדערן, זאגט דער איד און בשעת מעשה שאקלט ער מיט דער פיפקע צווישן זיינע ליפן, קומט מיסטער מיט מיר, וועל איך אייך ווייזן וואו עס איז. אין פינסטערן קארידאר האט דער איד מיט דער פיפקע געעפנט ווידעראמאל אין דער וואנט א געהיימע טיר פון וואנען עס האט א שלאג געטאן נישט קיין שיינער ריח. דאס איז עס. דאָס געהיימניש איז אַזוי אַרום אויפֿגעלעזט געוואָרן, אויך פֿאַר שעווען, און אין עטלעכע מינוט אַרום. אַקעגן דעם גרויסן ראָזמאַך. דעם ערשטן פֿרימאָרגן אין אַמעריקע איז מאַניס אויפֿגעשטאַנען, ווען עס איז נאָך געווען בלוי אין די פֿענצטער. ער האָט זיך אַליין געוווּנדערט פֿאַרוואָס ער פֿילט נישט די געווענליכע מידקייט וואס ער האט תמיד געפילט נאך א נאכט שלאפן, און אלעמאל באשולדיגט דאס איבערבעט, די קישן צו קאפנס, אדער שטיל אין זיך צוגעגעבן אז דאס איז שוין א סימן פון אלטקייט. איצט האט ער זיך געפילט פריש, געזונט, און איז כמעט ארויסגעשפרונגען פון בעט, און אזוי ווי ער איז געשטאנען אין זיינע אונטערקליידער באטראכט זיין נייע היים און אים איז געװאָרן גוט. ער האָט זיך אָנגעטאָן און דערנאָך זיך געװאַשן בײַם קראַן אין קאָרידאָר. דאָס דאָזיקע װאַשן איז אים נישט געװען אַזױ באַקװעם, װאָרעם דורך דעם קאָרידאָר זײַנען געגאַנגען מענטשן פֿון די אױבערשטע עטאַזשן. זיך אײַנגעװאַשן, האָט ער גענומען דעם טלית-זאַק און זיך געלאָזט גײן. שעװע האָט צו אים גערעדט, ליגנדיק אין בעט, אַז ער זאָל גײן פּאַמעלעך און געדענקען דאָס הױז און אַז ער זאָל, למען-השם, נישט לאָזן בײַ זיך אױסנערן דעם יאָ מיט דעם נײן. מאַניס האָט אין ראָג פֿון גאַס זיך געמאַכט אַ סימן. אַ ייִד האָט פֿאַרקױפֿט צײַטונגען און איז געשטאַנען אײַנגעבױגן און געפּאָמפּעט אונטער דער נאָז.

אזוי ווייניגסטנס האט מאניס געפילט, אז די שטיינער מוזן זיין גליטשיג און אויסגעשמירט, און עס מוז פון זיי אנכאפן א חלשות, ווען מען זאל זיי אנטאפן מיט די פינגער. עס האט מאניסן געוואונדערט וואס מען האלט נישט ריין אזא גרויסע שטאט. געהאט. עס האט אים נאר געוואונדערט וואס די פענסטער פון אייניגע קראמען זענען געווען באשריבן מיט אידישע אותיות. און ער האט געלערנט א ממה נפשך. איז דאס א אידישע שטאט? פארוואס רעדט מען דא ארום און ארום עפעס אזא מאדנע לשון? און אויב דאס איז א גוי'אישע שטאט, צו וואס טויגן די אידישע אותיות אויף די פענסטער? ער האט געפרואווט איבערלייענען אייניגע ווערטער און נישט פארשטאנען. פּרינט, גראָס, בוטש, בקיצור, ער האָט אָפּגעשטעלט אַ ייִד אַן אײַנגעבױגענעם און אים געפֿרעגט, װוּ איז דאָ אַ מקום-קודש? און מען קאָן זיך פֿאָרשטעלן, אױף װעמען מאַנעס האָט אָנגעטראָפֿן, אַז יענער האָט נישט פֿאַרשטאַנען, װאָס מקום-קודש מײנט. אַ בית-המדרש, ווייסט נישט א איד וואס א בית המדרש איז? נו, דארט וואו מען דאווענט. הא. בית מדרש הגדול, האט זיך דער איינגעבויגענער איד געכאפט, די דאזיגע שול איז צוויי בלאק פון דאנען ארונטער? האט מאניס געפרעגט און נישט געוואלט צוגעבן אז ער פארשטייט נישט יענעמ'ס לשון. יעס! האָט דער אײַנגעבױגענער אָפּגעכאַפּט אַ װאָרט און איז אַװעק. מאַנעס האָט געצױגן מיט זײַנע אַקסלען און איז געגאַנגען אַרונטער, און דעם צװײטן ייִד, װאָס ער האָט אָפּגעשטעלט, האָט ער שױן געפֿרעגט, װוּ דאָס בית-מדרש הגדול איז, און הנאה געהאַט פֿון זײַן אײַנפֿאַל, װאָרעם דער דאָזיקער ייִד האָט אים אױך געהײסן גײן אַרונטער, װעט ער שױן אַלײן זען דאָס גרױסע בית-מדרש. ענדליך איז מאניס צוגעקומען צו די טרעפ פון דעם גרויסן בית המדרש. ענדליך איז מאניס צוגעקומען. ענדליך איז מאניס צוגעקומען צו די טרעפ פון דעם גרויסן בית המדרש. עס איז אויף אים באלד אנגעפאלן א פחד פון די מאסיווע זיילן און די אן א שיעור טרעפ. ער איז ארויפגעגאנגען מיט די טרעפ און דערהערט אז מען שרייט האט ער זיך אומגעקוקט. מען האט טאקע צו אים געשריגן. מיסטער, מען דאווענט אין בעיסמענט. איך ווייס, איך ווייס, האט מאניס געענטפערט. אויב איר ווייסט, וואס זשע קריכט איר אהין? שרייט דער פרעמדער. וואס? נישט דא דאווענט מען? נישט דא? וואו דען? איר זאגט דאך אז איר ווייסט, רעגט זיך יענער. איך זע א בית המדרש, וויל איך אריינגיין דאוונען, פילט זיך מאניס ווי א שולדיגער. נישט דארט נאר דא אונטן אין בעיסמענט, זאגט יענער מיט א טאן פון איינעם וואס האט איבער עפעס צו שאפן און ווייזט מאניס'ן אויף אן אונטערשטע טיר אונטער די טרעפ. מאניס האט זיך פארשעמט. ער האט געפילט ווי די טרעפ בשעת ער איז צוריק אראפ געגאנגען שווינדלען אונטער זיינע פיס. ער איז מיט הכנעה אריינגעגאנגען דורך דער דאזיגער טיר וואס אונטער די טרעפ, און איז באלד אריינגעפאלן אין אן אלט-באקאנטן קליינעם בית המדרש, מיט לאנגע בענק און מיט טישן און מיט אידן אין טליתים און תפילין און מיט דעם אלט-באקאנטן ניגון. אין בית המדרש האט געברענט, האבן געברענט הענגענדיגע בליץ-לאמפן, און די סטעלע איז געווען נידעריג און די ווענט פארשמאלצעוועט פונקט אזוי ווי ערגעץ אנדערש ביי אידן. מאניס האט זיך אליין געפונען און צו זיך אליין אין דער מחשבה אויסגעשריגן, ס'מוז זיין א יידישע שטאט, יידן דאוונען. מאניס האט שוין לאנג אזוי נישט הנאה געהאט פון דאוונען אין טלית און תפילין ווי איצט. ער האט באמת געדאוונט מיט כוונה, און נאך דעם דאוונען האט ער געווארט אז עמיצער זאל אים געבן שלום עליכם. אבער קיינער איז נישט צוגעקומען צו אים. די שטאט איז אזוי גרויס, האט מאניס געטראכט צו זיך אליין, אז מען דערקענט נישט קיין פרעמדן, טאקע פון וואנעט זאלן זיי וויסן? פון דעסטוועגן איז מאניס צוגעגאנגען צו איינעם פון די אידן און האט יענעם געגעבן שלום, יענער האט אים אנגעקוקט ווי מען קוקט אן א משוגענעם. איך זעה אייך דאס ערשטע מאל, גיב איך אייך שלום, זאגט מאניס, אננעמענדיג זיך מיט מוט, וואס רעדט א איד ווי א גרינער, פּעסטעט זיך יענער און נעמט זיך איבער און שטעלט אַרױס זײַן רונד בײַכל. איך דאַװן דאָ שױן באַלד צען יאָר, און ער זעט מיך דאָ דאָס ערשטע מאָל. דאָס, װאָס יענער האָט גערעדט װעגן מאַניסן מיט ער זעט מיך, האָט מאַניסן שטאַרק געקרענקט און פּשוט אײַנגעבױגן ביז צו דער ערד. מאַניס האָט געטראַכט, אַז דאָס מוז זײַן אַ גראָבער יונג, אַן אױפֿגעקומענער גבֿיר, אָדער גלאַט עפּעס אַזױ אַ געמאַכטער מאַכער אין קלױז. בין איך דערפאר דא דאס ערשטע מאל האט מאניס זיך געפרואווט פארענטפערן, אזוי איז עפעס אנדערש, ווערט יענער אביסל ווייכער, געפעלט אייך אונזער שול? שיין ווי גאלד. אבי ס'געפעלט אייך לאכט יענער, איך האב נאר מורא געהאט טאמער וועט אייך חלילה נישט געפעלן, כאכא. מאניס איז געבליבן שטיין ווי אן אפגעשמיסענער. ווען עס עפנט זיך אונטער זיינע פיס א גרוב, וואלט ער גערן און אן א געשריי אהין אריינגעפאלן. פארשטענדליך אז ער האט דעם טלית זיינעם טיף אונטער זיין ארעם אריינגערוקט און זיך שנעל אפגעטראגן פון דעם קלויז. אינדרויסן האט ער אפגעכאפט דעם אטעם. זיך אַרומגעקוקט אין אַלע זײַטן, אומעטום און אין אַלע זײַטן האָבן פֿאַר זײַנע אױגן געצױגן זיך מױערן פֿון אַלערלײ ציגל, ציגל געלע, ציגל רױטע, אײן מױער שטײט העכער פֿון דער אַנדערער, אָן אַן עק און אָן אַ סוף מױערן און מױערן, און ער האָט זיך איצטער געפֿילט װי אַ קלײן באַשעפֿעניש אַנטקעגן דעם גרױסן ראָזמאַך פֿון דער דאָזיקער שטאָט. גייענדיק אַזוי מיט זײַן טלית-זאַק אונטערן אָרעם און אָפּזוכנדיק מיט גרויס מי אַלע זײַנע סימנים, וואָס מאַנעס האָט זיך געמאַכט אויף יעדן ראָג פֿון גאַס, האָט ער צו ביסלעך געביטן זײַן געמיט, און אַרויפֿקומענדיק אַהיים, האָט ער זיך שוין גאָר געפֿילט אויפֿגעלייגט. הערסטו, איז דאָס אַ מדינה! האָט מאַנעס זייער פֿריילעך געזאָגט צו זײַן ווײַב שעווע. האָבן זיי אַ בית-המדרש? טאַקע, איז שעוועק געוואָרן אויסער זיך און צעעפנט איר מויל און איז כמעט ווי אויפגעשפּרונגען פון פרייד. האָסטו בעדאַרפט זען וואָס פאַר אַ אידן, איז ווייטער מאַנעס געגאַנגען מיט זיין באַגייסטערונג, אידן באַווייזן זיך טרערן אין שעוועס אויגן, האָסטו עפּעס מיט זיי געשמועסט? איך האב זיי נישט געוואלט ווייזן אז איך בין א פרעמדער, שמייכלט מאנעס, האב איך בעסער געשוויגן. קליגער געווארן? וואונדערט זיך שעווע. קליגער געווארן? קרימט מאנעס נאך. מען קאן זיין א חכם. איך וויל רעדן מיט מיין לשון און זיי ווילן רעדן מיט זייער לשון. אוואדע, דערפאר האב איך געשוויגן, פארענדיגט מאנעס עפעס וואס וואס עס שרייט ביי אים פון אינעווייניג. וועסט טרינקען א גלעזל טיי? פרעגט שעווע. א קראנקן פרעגט מען, שמייכלט מאנעס. שעווע דערלאנגט צום טיש א גלאז טיי. מאנעס נעמט ארום דאס גלאז טיי מיט ביידע הענט. דאס ווארעמקייט פון דער טיי נעמט ארום זיינע ביינער. ער בערואיגט זיך פולשטענדיג. שעװע זעצט זיך אַװעק בײַם אַנדערן ברעג פֿון טיש מיט איר גלאָז טײ. עס קומט אַזױ אױס, אַז זי זיצט בײַ אײן פֿענצטער און מאַנעס בײַ דעם אַנדערן, װאָרעם דער טיש איז גראָד געשטאַנען בײַ דער װאַנט צװישן די צװײ פֿענצטער. אי מאַנעס, אי שעװע קוקן אין דרױסן דורך די אָפֿענע פֿענצטער, און אַלע מאָל באַגעגענען זיך זײערע פּנימער און אױגן און זײ פֿרעגן אײנער בײַ דעם אַנדערן, האָסט געזען?

זיצט זיך א מענטש אין מיטן גאס און מ'פוצט אים די שטיוול, לאכט שעווע. אזא מענטש מוז דאס זיין, מאכט אוועק מאנעס מיט א קרים פון זיינע ליפן. זעה נאר ווי ער זיצט און קוועלט, איי, מוז דאס זיין א בהמה! פארגייט זיך שעווע. נידעריגער פון א בהמה, קרימט זיך מאנעס.

אויפן דאך פון דער דאזיקער מאשין א מעשענער גרויסער גלאק, און איינער שאקלט מיט א שטריקל דעם דאזיקן גלאק. באלד נאך דעם לויפט פארביי נאך איין מאשין מיט א קוימען פון מעש וואס בלאסקעט פון ריינקייט. פון דעם קוימען זעצט א דיקער שווארצער רויך און ליגט זיך אויסגעצויגן און ציט זיך צוריקוועגס פון דער מאשין אין א לאנגן פאס איבער דער לענג פון גאס. א ווייסע פארע שיסט ארויס דאס שניידנדיקע פייפן.

משוגעים! זאגט שבע א טרויעריגע. אויסגעכאפט מיין מחשבה. בייגט זיך אריבער מאניס איבערן טיש און טוט א שלעפ שבע'ן ביים ארבל. שבע האט זיך דערשראקן. ווארום זי האט געקוקט אין גאס אריין און נישט דערווארט אז עמיצער זאל זי אנרירן. וואס איז דאס? וועלכעס? פרעגט זיך מאניס און מאכט זיך נישט וויסנדיג. מיינסט איך ווייס נישט? גיי! שטעקט אים שבע אקעגן אויס א שפיץ פון דער צונג. דאס וואס איך האב געוואלט זאגן, פארבייסט מאניס מיט זיינע ציין די אונטערשטע ליפ, משוגעים. הער אויף! ווערט שוין שבע ברוגז'ליך, פון וועמען מאכסטו חוזק? דו האסט מיך געטאן א שלעפ ביים ארבל! און אז איך, טאר מע נישט? ווערן מאניס'ס אויגן גרעסער און פול מיט טרערן. שבע האט אים געקוקט גלייך אין די אויגן אריין. זי האט געוואוסט אז וויבאלד מאניס האט אזעלכע אויגן, איז ער זייער אויפגעלייגט. אין אזעלכע מינוטן האט ער געקאנט צולויפן צו איר און זי ארומכאפן און נעמען זי דריקן אין זיינע ארעמס אדער קושן זי וואו ער האט נאר געטראפן. קושן מיט זײַנע פֿליישיקע ליפּן און זיפּן מיט זיי דעם זאַפֿט פֿון איר. זי האָט זיך דערשראָקן. טאָמער. סוף פֿון זײַט איינס פֿון קאַסעטע.